האלט מען דף כ"ד עמוד א', בערך צען שורות פון אויבן. בעא מיניה רב יוסף בריה דרב נחוניא, דער עולם האט עס, כ"ד עמוד א', צען שורות פון אויבן בערך. בעא מיניה רב יוסף בריה דרב נחוניא מרב יהודה האט געפרעגט א שאלה אין בית מדרש אזוי שניים שישנים במיטה אחת צוויי מענטשן וואס שלאפן צוזאמען אין א בעט מהו שזה יחזיר פניו ויקרא קריאת שמע וזה יחזיר פניו ויקרא קריאת שמע און מ'דארף אביסל פארשטיין די מורא'דיגע דחקות וואס מענטשן האבן אמאל געלעבט. אז מען האט נישט געהאט גענוג בעטן און עס איז געווען א מצוי'דיגע זאך אז צוויי מענטשן זאלן שלאפן צוזאמען, מען האט נישט געהאט קיין פידזשאמעס, מען האט געהאט דעם איין לייזיגן העמעדל וואס ווען מען איז געגאנגען שלאפן האט מען עס אויפגעהאנגען, אז עס איז געווען, על כל פנים די גמרא האט עס פארשטאנען פאר א שאלה וואס קען זיך מאכן אז אז די צוויי מענטשן זענען ערומים, אפשר איז געווען אזוי קאלט אין די צימער אז פשוט איבערצולעבן האבן זיי זיך געדארפט, זיי האבן געדארפט זיין דבוקים, זיי האבן געדארפט זיין אריינגעקנעטן איינע אינעם צווייטן, און יעצט האמיר א שאלה צו מען מעג ליינען קריאת שמע אין אזא אין אזא מצב. איז ווי רש"י שמועסט אויס, אויב ס'איז פנים אל פנים, איז דא א פראבלעם אז ס'איז אז ס'איז אברי הערוות נוגעים זו בזו, און אויף דעם האט די גמרא נישט קיין שאלה אז א מענטש קען טאר נישט ליינען קריאת שמע אין אזא מצב, ס'איז א מצב פון הרהור, און בשעת וואס בשעת וואס א מענטש איז ב איז אין א מצב וואס פאטענטשעלי וואס זיינע ס'פעלט פון די גוף נקי, מחשבות לא טהורות, איז שטייט אין רמ"א אז א מענטש זאל ליינען קריאת שמע זאל ער זיכער מאכן אז זיין קאפ איז ריין און איינער וואס קען נישט זאל טאקע נישט ליינען קיין קריאת שמע על כל פנים איז אין אזא מצב לאמיר לאמיר עס רופן אזוי ווען ס'איז פנים אל פנים איז זיכער אז א מענטש קען נישט ליינען קיין קריאת שמע ווי ס'זעט אויס פון די גמרא איז די גאנצע בעיא ווען ס'איז שניים ווען ביידע דרייען זיך אויס די פנים און ס'ווערט יעצט עגבות, דאס מיינט די אחוריים רירן זיך צו איינער צום צווייטן און דאס איז די שאלה צו די עגבות הייסט אויך ערווה אדער נישט. אין אנדערע ווערטער קומט אויס פון די גמרא ווען נאר איינער דרייעט זיך אויס און ס'איז און ס'איז און ס'איז אבר הערווה רירט צו יענעם אבער נישט במקום הערווה איז ווייטער א שאלה פאר ביי איז ווייטער א איסור פאר ביידע צו ליינען קריאת שמע איז אויך א מצב פון הרהור נאר ווען ביידע זענען אויסגעדרייט און ס'נאר די עגבות וואס רירן זיך צו דארט ווערט די שאלה יעצט. אמר ליה הכי אמר שמואל האט שמואל געזאגט ואפילו אשתו עמו אז סיי ווען די עגבות רירן זיך צו פון צוויי פרעמדע מענטשן הייסט קוק איך נישט אן ווי עס איז דא א פראבלעם פון הרהור, מען מעג לייענען קריאת שמע און אפילו ווען מען רעדט פון די פון די אייגענע ווייב. זאגט די גמרא מתקיף לה רב יוסף אישתו ולא מיבעיא אחר פון דיר איז משמע אז אפילו אישתו עמו איז דאס א חידוש אז אפילו די אייגענע ווייב וועט נישט זיין קיין פראבלעם פון הרהור אבער א פרעמדער מענטש איז זיכער, זאגט ער ס'איז דאך פארקערט, אדרבה אשתו כגופו, ווי רשי שמועסט אויס אז די אייגענע ווייב, לאמיך זאגן די לשון פון רשי אינעווענדיג אויב איך טרעף עס, איז ורגיל בה, א מענטש איז געוואוינט וליכא הרהור כולי האי, סאו כ'מיין וואס די אפילו אשתו עמו, אז ווי כאילו ס'איז א גרעסערע חידוש מתיר צו זיין, אין אנדערע ווערטער ר' יוסף דינגט זיך מיט שמואל, שמואל האט מתיר געווען ווען ס'איז עגבות נוגעות זו בזו סיי ביי אדם אחר און סיי ביי אשתו עמו, ביידע, און ר' יוסף דינגט זיך און איז מחלק, זאגט ווען מ'רעדט פון די אייגענע פרוי דארט מעגסטו וואס נישטא קיין חשש הרהור, אבער ווען מ'רעדט פון צוויי פרעמדע מענטשן, דארט אסר'ט ר' יוסף. דא שטיי מיר יעצט, און יעצט גייט די גמרא ברענגען ברייתות און זען וויאזוי ס'שטימט מיט די צוויי שיטות פון ר' יוסף און שמואל. מיתיבי, כ'וועל דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא. שניים שישנים במיטה אחת, צוויי מענטשן זענען געשלאפן אין א בעט, זה מחזיר פניו וקורא. זה מחזיר פניו וקורא, דאס איז איין ברייתא וואס איז וואס איז א קולא וואס איז מתיר אז אויב ס'איז דא החזרת פנים אפילו ס'איז עגבות נוגעות זו בזו מעג מען ליינען קרישמע, ותניא אחריתי האבן געלערנט אין א אנדערע ברייתא וואס זאגט הישן במיטה א מענטש שלאפט אין א בעט ובניו ובני ביתו בצידו, איז דארט מ'זאל פאוקעסן אויף די ווערטער בני ביתו, ווען אונז גיימער באלד האבן א שאלה וואס דאס איז טייטש, אבער ווי די גמרא פארשטייט יעצט רעדט מען פון סתם זיין הויזגעזינד, סתם מענטשן און זיי ליגן צוזאמען מיט אים, הרי זה לא יקרא קרישמע, זאל ער נישט ליינען קיין קרישמע אפילו אויב ער דרייט זיך אויס, פארוואס כל זמן ס'איז עגבות נוגעות זו בזו, אלא אם כן היתה טלית מפסקת ביניהם, און דא זאגט ער ווען ס'איז דביקין, ווען זיי זענען באהאפטן איינער צום צווייטן איז נישט גענוג החזרת פנים נאר. ס'פאדערט זיך אז זאל זיין א טלית, זאל זיין עפעס א זאך וואס איז מפסיק, וואס האקט אפ צווישן די צוויי. זאגט די ברייתא ווייטער, ואם היו בניו ובני ביתו קטנים, ווען מ'רעדט ממש פון קליינע קינדער, וואס ביי קליינע קינדער איז נישטא קיין חשש הרהור, איז מותר, מעג מען, די גמרא גייט באלד זאגן א שיעור. על כל פנים האבן מיר דא צוויי ברייתות וואס זענען זיך סותר. איין ברייתא זאגט אז החזרת פנים העלפט יא, די אנדערע ברייתא זאגט אז החזרת פנים העלפט נישט, און ס'דארף זיין א טלית מפסקת. ביניהן, וואס טו איך מיט די צוויי ברייתות? זאגט די גמרא, בשלמא לר' יוסף, וואס מען האט מחלק געווען צווישן צווישן די אייגענע ווייב און א פרעמדע לא קשיא הא באשתו, דארט ווי איך בין דיר מתיר מיט החזרת פנים וועט מען רעדן פון די אייגענע ווייב, הא באחר, דארט ווי איך זאג אז ס'דארף זיין מפסקת טלית וועט מען רעדן פון א פרעמדע מענטש, אלא לשמואל וואס איז מתיר ביי ביידע קשיא, למעשה האבן מיר דאך א ברייתא וואס פאדערט מפסקת טלית און זאגט אז החזרת פנים. איז נישט גענוג, זאגט די גמרא אמר לך שמואל, לר' יוסף מי ניחא, איז דען לויט ר' יוסף גוט? והתניא, אונז האבן יעצט געלערנט א ברייתא, היה ישן במיטה, ובניו ובני ביתו במיטה לא יקרא קרישמע. סאו, ר' יוסף, אה, שמואל, וואס שמואל טענה'ט יעצט איז, דו האסט גענומען בניו ובני ביתו, און דו האסט געזאגט אז ס'רעדט זיך פון אדם אחר, און דארט, איז פאדערט זיך הפסקת טלית. איך טייטש בניו ובני ביתו, ביתו מיינט אויך זיין ווייב, מילא קומט אויס אז די ברייתא רעדט זיך אויך פון די ווייב, סאו האב איך איין ברייתא וואס זאגט קלאר אז אפילו ביי די אייגענע ווייב, אפילו ביי די אייגענע ווייב דארף איך הפסקת טלית, סאו ס'שטימט שוין נישט אפילו לויט ר' יוסף, ר' יוסף האט דאך אויך מתיר געווען מיט החזרת פנים. אלא אם כן היתה טלית מפסקת ביניהם קומט אויס אז כ'האב א בפירוש'ע ברייתא דלא כר' יוסף וואס די ברייתא לערנט אז אפילו ביי די אייגענע ווייב פאדערט זיך אז ס'זאל זיין הפסקת טלית אלא מאי אית לך למימר אשתו דר' יוסף תנאי ר' יוסף גייט זאגן ביסט גערעכט אונז האבן דא א מחלוקת אונז האבן דא א מחלוקת צווישן צוויי ברייתא'ס די ערשטע ברייתא וואס זאגט אז זה מחזיר פנים וזה מחזיר פנים לערנט רבי יוסף רעדט נאר ביי די ווייב ווייל ער איז דאך נאר מתיר החזרת פנים ביי די ווייב און די צווייטע ברייתא וואס רעדט זיך אויך פון די ווייב וואס זאגט ביתו און פאדערט הפסקת טלית אז ס'מוז זיין ממש א הפסק ווי אונז לערן מיר יעצט רעדט זיך אויך פון די ווייב נאר רבי יוסף לערנט אז ס'איז א מחלוקת און איך לערן נישט ווי יענע תנא. לדידי נמי תנאי איינמאל דו מאכסט א מחלוקת תנאים קענסטו דאך שוין זאגן אז לדידי נמי תנאי. אז וואס? אז לדידי נמי תנאי אז וואס? איך בין מתיר, איך בין מתיר סיי ביי אדם אחר און סיי ביי אשתו עמו בין איך מתיר מיט החזרת פנים, סאו די ערשטע ברייתא וואס זאגט אז זה מחזיר פנים וזה מחזיר פנים שטימט זייער גוט לויט מיר, און איך וועל זאגן אז מען רעדט פון ביידע, מען רעדט סיי פון די ווייב און סיי פון די פרעמדע מאן, און די צווייטע ברייתא וואס זאגט אפילו ביי די אייגענע פרוי דארף זיין הפסקת טלית און החזרת פנים נישט, שוין די ברייתא קריגט זיך מיט מיר. פנים יעדער איינער ביזדערווייל איז שטעקן אין זיין שיטה, און יעדער געבט זיך א עצה מיט די ברייתא, און ביידע דארפן סייווי זאגן אז די ברייתא'ס איז חלוקות און יעדער קען אננעמען וויאזוי ער וויל, ר' יוסף לערנט אז החזרת פנים העלפט נאר ביי די אייגענע ווייב, ווייל דארט איז נישטא אזויפיל הרהור, האב איך ארט מיך נישט אז ס'איז עגבות נוגעות זו בזו אז די אחוריים רירן זיך צו איינער דעם צווייטן, און שמואל איז מתיר סיי ביי סיי ביי. אדם אחר און סיי ביי אשתו עמו אז אז החזרת פנים איז גענוג און איך דארף נישט קיין טלית מפסקת אמר מר יעצט גייט די גמרא אויסשמועסן זאכן וואס אונז ווייסן מיר שוין אמר מר זה מחזיר פנים וקורא קריאת שמע ס'האט זיך געלערנט אין אין א ברייתא וואס זאגט אז זה מחזיר פנים וקורא קריאת שמע אז החזרת פנים איז גענוג ווילאנג ס'איז נישט פנים אל פנים ס'איז די מענטשן זענען אויסגעדרייט איינער צום אנדערן איז גענוג און יעדער איינער ר' יוסף און שמואל יעדער אויף זיין וועג לערנט ווען ס'איז מותר. ל זאגט די גמרא והא איכא עגבות, למעשה איז דאך דא עגבות און פארוואס האב איך נישט קיין פראבלעם מיט דעם וואס די עגבות איז נוגע זו בזו, זאגט די גמרא מסייע ליה האסט עס? שטימט? עגבות מיינט אחוריים, די גאנצע שאלה דא איז ווען ס'איז דא א הפסק ווען צוויי מענטשן ליגן אין א בעט און זיי רירן זיך נישט צו איז נישט קיין שאלה ווילאנג ס'איז אין לבו רואה את הערווה, תוס' זאגט שוין ס'איז דא א דאכענע דער מענטש קוועטשט אראפ די דאכענע און עס איז נישט לבו רואה את הערווה און נישט עינו רואה את הערווה. די גאנצע סוגיא דא דרייט זיך ארום די פאקט אז די צוויי רירן זיך צו ביי די עגבות. און אויף דעם האבן מיר אנגעהויבן דעם שיעור, אז ווען ערווה, ווען די נגעי ע, ווען די אברי ערווה זענען נוגעים זו בזו, דעמאלטס איז נישט קיין שאלה, מען קען נישט ליינען קריאת שמע ווייל עס איז דא הרהור. די שאלה איז צו ביי עגבות, ביי די אחוריים איז אויך דא הרהור. דאס איז די גאנצע סוגיא. דאס פרעגט יעצט די גמרא, והא איכא עגבות, און די גמרא שמועסט אויס. לימא מסייע ליה לרב הונא, מסייע ליה לרב הונא, עס איז א ראיה צו רב הונא, דאמר רב הונא, ס'האט רב הונא געזאגט עגבות אין בהם משום ערווה ס'האט נישט קיין דין ערווה, צו שוין זען לגבי וועלכע הלכה ס'איז נוגע, למשל, די הלכה איז אז א פרוי טאר נישט מאכן קיין ברכה ווען איר אייגענע ערווה איז אפן, ס'האט נישט מיט דעם וואס יענער זעהט, ס'איז דא, אמת א נייע הלכה אז די אז ווען די ערווה איז אויפגעדעקט קען מען נישט מאכן קיין ברכה. האב איך א שאלה צו ווען די עגבות איז אויפגעדעקט צו דאס איז אויך צו דאס הייסט אויך ווי די ערווה איז אויפגעדעקט אויף דעם זאגט רב הונא אז ניין. איז אונז בארג מיר די הלכה, ס'איז אביסל אנדערש ווייל דא נוץ איך עס יעצט צו ס'איז יא דא הרהור צו ס'איז נישט דא הרהור און איך זאג אז עגבות האט נישט קיין דין ערווה אזוי ווייט אז אפילו ווען ס'איז נוגע זו בזו האב איך נישט קיין חשש הערה. למה ממסייע לערעווין גיי איך דיר יעצט ברענגן א ראיה פון א משנה אז עגבות אחוריים הייסט נישט קיין ערווה פארוואס האט מען געלערנט האשה יושבת א פרוי זיצט וקוצה לה חלתה און זי קען אפשיידן חלה אין אנדערע ווערטער און מאכן די ברכה פון וואס מ'מאכט אויף חלה ערומה אפילו זי איז נאקעט מפני שיכולה לכסות פניה בקרקע אונז האבן דאך יעצט געזאגט אז זי זיצט און ווען א פרוי זיצט איז אויסגעשטעלט איר איר איר איר פאזישן איז אויסגעשטעלט אז זי קען צודעקן די אונטערשטע חלקים פונעם גוף איר ערווה בקרקע. מילא האב איך נישט דא קיין פראבלעם פון ערווה, פון לבו רואה את הערווה, ס'איז באדעקט. אבל לא האיש. אבער א מאן, זאגט רש"י, א מאן האט ביצים וגידים, וואס ביצים וגידים זענען בולטות, און אפילו ווען א מענטש זיצט בלייבט עס אויפגעדעקט, קען ער נישט מאכן קיין ברכה ווייל ס'איז לבו רואה את הערווה. א אינטערעסאנטע זאך וואס כ'האב אמאל געזען אין איינע פון די מפרשים. אויף מסכת חלה, אז לכאורה איז עס אביסל א מאדנע זאך, אז א פרוי איז נאקעט זאל זי מאכן א ברכה, איך מיין פאר וואס עפעס דארף די משנה עס אויסשמועסן, איז ווייטער ענטפערט ער אז די סדר הדברים דעמאלטס איז געווען ווייל זיך פארען מיט מעהל און באקן האט געמאכט א מורא'דיגע שמוץ, און א מענטש האט נישט געקענט עפארדן אז זיין גאנצע בגדים זאל ווערן אנגעמעהלט און אנגעשמוצט, איז געווען ממש א סדר. אז מען פלעגט זיך פשוט אויסטוהן ווען מען האט געבאקן, קיינער איז נישט געווען אין די צימער און מען האט נישט געהאט קיין ברירה האט מען אזוי געטוהן, איז ווערט יעצט א שאלה צו איך קען מאכן די ברכה איינמאל איך בין שוין אויסגעטוהן. זאגט די גמרא אז פון די משנה לכאורה קומט אויס אז אז די עגבות איז נישט קיין ערווה, פארוואס איז נישט קיין ערווה? זאגסט מיר איינמאל איך זיץ און די פניה של מטה פון די פרוי איז פארדעקט קען איך מאכן א ברכה, די עגבות אבער איז נאך אלץ אויפגעדעקט, זאל זיין פון דא א ראיה אז עגבות איז נישט קיין ערווה, ענטפערט די גמרא תרגמה רב נחמן בר יצחק עס איז נישט אינגאנצן קיין ראיה, כגון שהיו פניה טוחות בקרקע, זי זיצט אויף ווייעכע זאמד, ווען א מענטש זיצט אויף זייעכע זאמד, ווייעכע זאמד ווערט עס אביסל אריינגעקוועטשט, ווערט עס אביסל אריינגעקוועטשט, קומט אויס אז די עגבות ווערט פארדעקט, מילא איז מצד עגבות איז נישט דא דא קיין פראבלעם, אבער עס איז נאכנישט קיין ראיה אז עגבות אין בהם משום ערווה, הגם. ווי אונז לערנט מען סיי לויט שמואל און סיי לויט רב יוסף איז עגבות אין בהם משום ערווה על כל פנים באשתו עמו, און רב הונא האלט ווייטער ווי זיין הלכה אז עגבות אין בהם משום ערווה על כל פנים פון דעם משנה איז נישט קיין ראיה, גיימיר ווייטער. שטייט אויבן אין די ברייתא אמר מר היו בניו ובני ביתו קטנים מותר א מענטש מעג ליגן נאקעדיג מיט זיין ערומים מיט זיין בניו ובני ביתו דאס אויב זיי זענען קטנים. ווייל ביי קטנים איז נישט דא קיין הרהור, און פארשטייט זיך מען רעדט דא ביי החזרת פנים, מען רעדט דאס וואס איך אס איך וויל דיר אסר'ן ערגעץ אנדערש, דאס וואס יענע ברייתא על כל פנים אסר'ט ערגעץ אנדערש, ווען ס'איז נאר עגבות נוגע זו בזו, ווען ס'איז די אחוריים נוגע זו בזו בין איך דיר מתיר ביי קטנים, פנים אל פנים העט מען נישט מעגן, ווען ס'איז איברי הערווה נוגעים זו בזו העט מען נישט מעגן אפילו ביי קטנים, על כל פנים, ועד כמה, וואס די שיעור וואס איך בין דיר מתיר און איך זאג דיר אז קטנים זענען גרינגער. אמר רב חסדא האמיר דא א מחלוקת אמוראים תינוקת בת שלש שנים ויום אחד ותינוק בן ט' שנים ויום אחד ווי די גמרא נעמט אן אז א פרוי אז א מיידל אונטער דריי יאר איז לאו בר ביאה איז בכלל נישט נוגע עס איז בכלל נישט שייך ווי קיין דין ביאה אויב איינער איז בועל א מיידל אונטער דריי ס'האט נישט קיין שם ביאה אפילו זי ווערט נישט אסור ס'איז גארנישט. און ותינוק בן ט' שנים איז אויך נישט קיין בר ביאה, ביז ניין יאר איז אויך נישט קיין בר ביאה, איכא דאמרי ס'דא וואס זאגן אז די שיעור איז אנדערש, תינוקת בת י"א שנים ויום אחד, ותינוק בן שתים עשרה שנים ויום אחד, וואס דעמאלטס ווי רשי שמועסט אויס הייבט ס'הייבט זיך שוין אן די תאוות ביאה, ביאה איז שייך אפילו אפילו פון די דריי יאר, ס'איז שייך, ס'איז במציאות, אבער תאוות ביאה אז א פרוי ווי רשי זאל זיך אנהייבן פארעמען, און און און לכלל שערות, שדים נכונו און זי ווערט מער ערוואקסן, שמשם ואילך באות לכלל ביאה שאדם מתאוה לה און דאס הייבט זיך אן ביי דעם עידזש, אידא ואידא לייגט אבער די גמרא צו א קולא אז עד כדי שדים נכונו ושערך צמח, און מיר עס אויסשמועסן אזוי, ווי דער מאן דאמר לערנט איז דא דריי שיעורים, ס'דא איין שיעור דאס איז אונטער עלף יאר ביי א מיידל, אונטער צוועלף יאר ביי א יונגל. וואס אין אזא פאל אפילו ווען די מענטש ווערט ערוואקסן זייער פרי און ס'קומט ארויס סימני גדלות ס'העלפט מיך נישט ס'האלט נישט קיין דין גדול און ער האלט נאך א דין קטן און דו מעגסט און מ'מעג ליגן מיט אים מ'מעג שלאפן מיט אים ס'נישט דא קיין דין פון פון ס'נישט דא קיין דין לויט יענע ברייתא וואס ס'זאל דארפן זיין טלית מפסקת די צווייטע קאטעגאריע איז פון די עלף ביי א מיידל אדער צוועלף ביי א יונגל ביז ביז מען ווערט א גדול וואס דעמאלטס ווענדט זיך עס אויב די גוף איז טאקע געווארן ערוואקסן און אויף דעם האב איך די פסוק פון שדים נכונו אז דעמאלטס פאדערט זיך עס אין אנדערע ווערטער איך דארף ביידע איך דארף די עידזש מיט די פאקטישע שינויים אין די גוף און דעמאלטס ווערט עס אסור איינמאל מען גייט העכער דרײַצן אדער העכער צוועלף דעמאלטס איז אפילו די גוף איז אונטערשטעליג הייסט מען שוין א גדול און מען האט שוין נישט קיין דין קטן און ס'וועט שוין נישט זיין די קולא פון פון אז א מענטש מעג שלאפן מיט בניו ובני ביתו. גייען מיר ווייטער. אמר רב כהנא לרב אשי, אז רב כהנא האט געפרעגט פון רב אשי א שאלה אזוי, התם אמר רבא, אף על גב דתיובתא דשמואל, הלכתא כוותיה דשמואל. אונז האבן נעכטן געהאט א שאלה צו א מענטש מעג שלאפן מיט די תפילין אונטער זיין קישן ווען ס'איז אשתו עמו. האט די גמרא געברענגט א ברייתא וואס אסר'ט. שמואל האט זיך געדינגען און שמואל האט געזאגט אז אז תחת מראשותיו, מעג מען יא, און די גמרא פירט אויס, נעכטן, פאר ווער ס'געדענקט, אז אף על גב דתניא תיובתא דשמואל, כ'האב א בפירוש'ע ברייתא קעגן שמואל, איז הלכתא כוותיה אז איך מעג שלאפן מיט די תפילין אונטערן קישן, מאי טעמא כל לנטורינהו טפי עדיף, פשט איז ס'דא אמאל וואס איך וועל אננעמען שמואל'ס הלכה קעגן א ברייתא. הכא מאי דא האב איך דאך אויך א ברייתא. סאו לאמיר זאגן איין ברייתא קען איך מיך נאך א עצה געבן. פון זה מחזיר פניו וזה מחזיר פניו קען איך זאגן אז מען רעדט סיי ביי אשתו עמו און סיי ביי אדם אחר. די ערשטע ברייתא, יא? איז קען איך מיך נאך א עצה געבן. אדער די צווייטע ברייתא וואס זאגט ביי בניו ובני ביתו פאדערט זיך אז זאל זיין טלית מפסקת ביניהם. איז דאך עכ"פ אזויפיל מבואר אז ביי אשתו עמו. אזוי לערנט רש"י עכ"פ אזויפיל איז מבואר. אז ביי אשתו עמו איז אפשר איך זאל דארפן טלית מפסקת, אדער אפילו ווי ער וועט עס לערנען אז ס'מיינט בניו ובני ביתו ס'מיינט אדם אחר, שטימט עס ווייטער נישט אינגאנצן ווי שמואל. יא, סאו האמיר א ברייתא וואס איז זיכער נישט הונדערט פראצענט אין איינקלאנג ווי שמואל. וועלכע ברייתא? די ברייתא וואס זאגט אז עט סאם פוינט גיי איך דארפן הפסקת טלית. יא, שמואל לערנט נישט אזוי. שמואל לערנט גלאט אז עגבות אין בהם משום ערווה, און סיי א פרעמדע מענטש און סיי די אייגענע ווייב, פאדערט זיך נישט קיין הפסקת טלית. איך האב א ברייתא קעגן שמואל. גיי איך פסק'נען ווי שמואל קעגן א ברייתא אדער נישט? הכא מאי אמר ליה אטו כולהו בחדא מחתא מחתינהו, דאס איז עפעס איין נאדל וואס איך גיי דא אפנייען די גאנצע זאך, אלא היכא דאיתמר איתמר, דארט וואו ס'איז די גמרא'ס קביעה אז איך פסק'ן ווי שמואל שלא אליבא ד די ברייתא וועל איך אזוי פסק'נען, והיכא דלא איתמר לא איתמר, מילא ס'האט נישט קיין שייכות איינס מיטן צווייטן. אמר ליה רב מרי לרב פפא האט ער אים געפרעגט א שאלה שער יוצא בבגדו, מ'רעדט דא פון די זקן התחתון, דאס די האר וואס איז דא לעבן די מקום הערווה, ל ע איז ווערט יעצט א שאלה, די ערווה איז דאך איז דאך איז דאך די ערווה איז דאך האט דאך זיכער א דין ערווה, די שאלה איז אויף די שער ארום צו ס'האט אויך א ערווה. ס'איז דא דא א אינטערעסאנטע חזון איש, די חזון איש לערנט אז שער יוצא בבגדו, די גאנצע שאלה הייבט זיך אן ווען ס'איז יוצא בבגדו, די מענטש האט א לעכל אין זיין אין זיין תחתונים, אין זיין אונטערוועש, און די שער גייט אינגאנצן ארויס, עס שטעקט זיך ארויס, דעמאלטס ווערט א שאלה, ווייל ס'איז ס'איז אפגעשיידט פון די ערווה, ס'לויפט ארויס פון די פון די אונטערוועש, דעמאלטס ווערט די שאלה, אבער במקום וואס די שער איז אין די הויזן, און אפילו איך זע נישט די ערווה, דארטן וועט עס זיכער הייסן, דארט ווערט עס נספח, דארט ווערט עס נאכגעשלעפט נאך די ערווה אליין, און אזא שער וועט זיכער הייסן ערווה, אין אנדערע ווערטער מדייק די לשון גמרא, שער יוצא בבגדו, אויב אויב ס'איז אפן דארט א לאך און דו קענסט אריינקוקן און זען די שער, דארט איז עס נישט קיין שער יוצא, און דעמאלטס וועט עס זיכער הייסן ערווה, וועגן שער און ערווה האבן איין דין, ווען ס'איז שער יוצא, ס'שאפט זיך עפעס א נייע מצב דא, ווערט די שאלה מהו, קרא עליה שער שער. האט ער געלערנט אז שער שער מיינט צו זאגן ס'איז האר האר ס'האט נישט קיין דין ערווה. אמר רבי יצחק האט רבי יצחק געזאגט טפח א אויפגעדעקטע טפח באישה ביי א פרוי ביי די פלאץ ווי ס'איז די סדר צו זיין מכוסה אין אנדערע ווערטער מען רעדט נישט די הענט מען רעדט נישט מען רעדט נישט די פנים און אפשר רעדט מען נישט אפילו פון די פיס דאס איז א גרויסע שאלה און מיר וועלן באלד זעהן ווייטער וואס טוט זיך מיט די פיס על כל פנים טפח באישה ביי אזא פלאץ וואס איז זיכער די סדר צו זיין מכוסה, ערווה האט א דין ערווה, פרעגט די גמרא למאי, לגבי וועלכע הלכה איז עס א נפקא מינה, אילימא לאסתכולי בה, אויב איז עס די, אויב זאגסטו מיר ווייל איך טאר נישט קוקן אויף אויף א פרוי, איז דאס האט שוין נישט מיט מיט מקום מכוסה, די הלכה פון נישט קוקן אויף א פרוי איז אפילו אויף א פינגער, אויב קוק איך אויף א פרוי בכדי להנות, ווייל איך וויל הנאה האבן פון א פרעמדע פרעמדע פרוי דאס איז א ווייעלעישאן, דאס איז נישט, דו האסט נישט קיין שום רעכט צו האבן א א א א הסתכלות וואס דו האסט הנאה פון א פרעמדע פרוי, פארוואס פארוואס זאלסטו עס טון צו א פרעמדע פרוי? איז ממילא קען נישט זיין אז טפח באישה ערווה וואס איך זאג דא איז נוגע לגבי די הלכה פון הסתכלות ווייל דארט האט עס נישט מיט מקום מכוסה. למאי אילימא לאסתכולי בה והא אמר רב ששת למה מנה הכתוב תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפנים, ס'איז עפעס א מעשה אין חומש, אז די אידן האבן געברענגט תכשיטים וואס זיי האבן זיי האבן צוגענומען פון פון די פון די בנות מדין האבן זיי געברענגט די תכשיטים עס זאל זיין א כפרה אויף דעם וואס בשעת מלחמה האבן זיי מסתכל געווען זיי זענען נכשל געווארן בהרהור עבירה אויף מסתכל זיין אויף די בנות מדין די תורה רעכנט דארט אויס תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפנים ס'דא צוויי מיני תכשיטין, די עולם קען אריין קוקן אין רשי, וואס מיינט תכשיטין שבפנים? איז זאגט רשי כומז, דאס איז א געוויסע מין צירונג וואס מען האט געלייגט אויף אותו מקום, דפוס של בית הרחם, שעושים לבנותיהם ונוקבין כותלי בית הרחם, מען פלעגט דורך לעכערן אותו מקום כדרך שנוקבין את האזנים אזוי ווי מען מאכט אוירינגלעך, ותוחבין אותו מען שטעקט דארט אריין א דזשולערי כדי שלא יזדקקו להן זכרים, ס'איז געווען א וועג ווי די בנות מדין האבן זיך אפגעהיטן בשעת מלחמה,

של אשה און ס'האט אויך נישט קיין שיעור טפח, ס'איז סתם גארנישט. און אבער ער איז מסתכל בכדי ליהנות ווייל ער וויל הנאה, מ'רעדט נישט סתם ראיה, אלע ראשונים זאגן, סתם ווען א מענטש זעהט א פרוי נישט מכוון ליהנות איז נישט פון דעם רעדט מען. איז כאילו מסתכל במקום התורף וואס אזוי ווי ער קוקט אויף די גרעסטע מקום ערווה. מילא קען נישט זיין אז די דין טפח באישה ערווה איז האט מיט דעם, וועגן דארט איז נישט דא קיין דין טפח, לכאורה, כ'בין נישט אזוי זיכער באט כ'מיין אזוי, על כּל פּנים ס'איז זיכער נישט דאָ קיין דין מכוסה, אַפילו במקום מגולה איז אויך אסור. זאָגט די גמרא אלא באשתו ולקריאת שמע, מען רעדט דאָ פון די אייגענע ווייב, וואָס די אייגענע ווייב מעג איך מסתּכל זיין אַפילו במקומות מכוסים, אָבער ווען ס'איז ווען ס'איז טפח מגולה האָט עס אַ דין ערווה אַז איך קען שוין נישט ליינען דאָ קיין קריאת שמע, אמר רב חיסדא שוק.

באט ווייל ס'איז אזא הארבע ערווה אז אפילו ווייניגער ווי א טפח וועט עס אויך האבן א דין טפח. למעשה מיין איך איז אנגענומען ווי די משנה ברורה אז ס'מיינט פון די קניען פון די קניען ארויף און דעם די אלע הלכות פון סקירטס וכדומה איז איז איז גייט ביז די קניען. שנאמר שטייט אין פסוק גלי שוק עברי נהרות וכתיב תגל ערותך מ'רעדט דארטן עפעס פון די חורבן בית המקדש איז איז מ'זעט די לשון שוק און נאכדעם שטייט תגל ערותך זעט מען אז שוק איז א ערווה אמר שמואל קול באשה ערווה דאס איז אויך א מחלוקת ראשונים צו ס'איז נוגע לגבי קריאת שמע אז איך קען נישט ליינען קיין קריאת שמע ווען איך הער די קול פון א פרוי אדער אז מ'טאר נישט הערן א פרוי זינגען שנאמר כי קולך ערב ומראך נאוה, אז די פסוק רימט עס אויס אז טייל פון די שיינקייט פון א פרוי איז עס ערווה, אמר רב ששת שער באישה ערווה, אויך א שאלה צו מ אלס הסתכלות, איז נישט קיין שאלה, איך מיין די הלכה איז אזוי, אז שער באישה ערווה וועט זיין נוגע לגבי הסתכלות, אזוי ווי איך טאר נישט קוקן אויף א, איך מתבונן זיין די שיינקייט פון א פרוי אויף די עצם פרוי, טאר איך אויך נישט קוקן אויף די האר, און אויך לגבי. קריאת שמע, אז די סדר, אז ווען מ'רעדט פון אשת איש, וואס די סדר פון א פרוי איז צו גיין צוגעדעקטע האר, טאר איך נישט ליינען קיין קריאת שמע פארנט פון די האר, שנאמר שערך כעדר העזים, מיר לערנען נאך איין שטיקל, מ'טוט מאכן שנעל, אמר רבי חנינא אני ראיתי את רבי שתולה תפילין, רבי פלעגט נעמען זיין תפילין פלעגט עס אויפהענגען אויף א הוק אין די וואנט, מיתיבי כ'וועל דיר א קשיא פרעגן, תולה תפילין, איינער וואס הענגט זיין תפילין יתלו לו חייו, זאל זיין לעבן געהאנגן ווערן, ווייל ער פירט זיך אויף מיט די תפילין בדרך בזיון, דורשי חמורות אמרו, והיו ח. ת חייך תלואים לך מנגד זה התולה תפיליו איז לכאורה וויאזוי האט עס רבי געקענט טון די תירוץ איז לא קשיא הא ברצועה א מענטש הענגט עס אויף אויף די רצועה און די בתים הענגען און וויגן זיך ארום דאס איז נישט קיין כבוד הא בקציצה אז איך הענג עס אויף אויף די עצם אויף די עצם בתים און ס'זיצט שטייף איז נישט קיין בזיון ואיבעית אימא לא שנא רצועה ולא שנא קציצה אסור עס איז ביידע א בזיון וכי תלה רבי און אזוי פסק'נט מען להלכה בכיסתא תלה אז ער האט עס אויפגעהאנגען אין א בייטל. און אפילו ס'פאלט אראפ וועט עס נאכאלץ זיין א בייטל, אדער אפשר קען מען זאגן אז אין א בייטל זיצט עס זיצט עס בעסער, אדער ווען די די די בזיון איז די קאנעקשאן פון די פון די תפילין מיט נאגל, תפילין און נאגל דאס איז עפעס א בזיון'דיגע זאך, די רגע ס'איז תיק איז שוין נישט אזוי, ס'ליגט שוין אין א שאפינג בעג, ס'איז שוין א אנדערע מין, ס'איז שוין נישט אזוי די תפילין איז שוין נישט אזוי עקספאוזט, ס'זיצט נישט דא נאקעט אויפן וואנט. אי הכי מאי למימרא וואס די חידוש? מהו דתימא תיבעי הנחה כספר תורה? א ספר תורה קען מען נישט הענגן, די ספר תורה דארף מען שיין אריין לייגן אין ארון קודש זאל זיצן שטייף, איז קא משמע לן אז תפילין פאדערט נישט קיין הנחה, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, סייעתא דשמיא.